מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף לט עמוד ב'. די גמרא גייט ווייטער ארומרעדן דעם נושא פון אכילת מרור. די תורה שטייט על מצות ומרורים יאכלוהו, אז דו האסט א אז דו האסט א בית המקדש, דו האסט א קרבן פסח, איז דא א מצוה צו עסן מרור. יעצט הגם אונז האבן נישט קיין בית המקדש, אונז האבן נישט קיין קרבן פסח, אבער א מצוה מדרבנן איז ווייטער צו עסן א קרבן פסח. יעצט די תורה זאגט אונז נישט וואס מיינט די מרור, וועלכע סארט גרינצייג איז דאס, און די משנה האט אונז שוין געזאגט, ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח, איך האב געזאגט בחזרת, בתמכא, חרחבינא, עולשין, מרור, דאס זענען אלע זאכן וואס א מענטש מעג נוצן כדי יוצא צו זיין די מצוה פון מרור, און די גמרא האט נאך צוגעלייגט נאך אנדערע זאכן אויך. איז יעצט די גמרא גייט ארום רעדן איז דאס אלעס איין סארט און ממילא אז דו קומסט צו איינפלאנצן מעג איך זיי גיין איינפלאנצן צוזאמען ווייל די תורה זאגט אונז אז כלאים צוויי פארשידענע זאכן מעג איך נישט איינפלאנצן צוזאמען אבער אויב דאס איז אלעס איין סארט לכאורה מעג איך זיי גיין איינפלאנצן צוזאמען אדער אפשר נישט איז דאס לאמיר יעצט לערנען די גמרא איז לאמיר אנהייבן די לעצטע זיבן שורות דף לט עמוד א'. אמר רבה בר רב הונא אמר רב, זאגט רבה בר רב הונא בשם רב, ירקות שאמרו חכמים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח, די אלע ירקות וואס אונז האבן ביז יעצט געלערנט אז א מענטש קען זיי נוצן צו יוצא צו זיין די מצוה פון אכילת מרור בפסח, כולן נזרעין בערוגה אחת, די אלע קען איך נעמען, איך קען עס זיי איינפלאנצן צוזאמען. זאגט די גמרא, למימרא, דלית בהו משום כלאים, פשט איז, וואס דו ווילסט זאגן איז, אז ס'נישט דא קיין כלאים, דאס איז אלעס איין גרינצייגס, אלעס איין סארט, און ממילא קען איך זיי גיין און איינפלאנצן אלעס בערוגה אחת. אויף דעם פרעגט די גמרא, מתיב רבא, פרעגט רבא איז דאס דען אמת? און ער ברענגט דא, האבן מיר געזען אזוי, חזרת וחזרת גלין, אז איך האב חזרת מיט חזרת גלין, אדער עולשין ועולשי שדה, אדער כרישין וכרישי שדה,

איז זאגט די גמרא, קען איך דאך מדייק זיין פון דא, חזרת וחזרת גלין אין, דא שטייט קלאר אז ס'מוז זיין די זעלבע סארט, דאס הייסט כ'האב חזרת מיט חזרת גלין, זיי האבן דאך בעצם ס'איז די זעלבע זאך, נאר איינס האט אביסל א שם לווי ס'האט אביסל א ניק נעים, אויף דעם זאג איך ווייסט וואס דו מעגסט זיי איינפלאנצן צוזאמען, אבער די גמרא מדייק, חזרת ועולשין לא, אבער אויב נעמסטו חזרת מיט עולשין, דו נעמסט צוויי פארשידענע זאכן, לכאורה, הגם דו מעגסט ביידע נוצן אויף יוצא צו זיין די מצוה פון אכילת מרור, אבער איינפלאנצן שטייט דאך דא קלאר אז לכאורה אז איך טאר עס נישט טון, און ממילא פרעגט ער, ווי אזוי קענסטו זאגן בשם רב אז די אלע וואס מען נוצט פאר מרור קען איך זיי נעמען און איינפלאנצן צוזאמען, ווען דא שטייט קלאר אז פון די זעלבע סארט, ס'האט אפשר א ניק נעים, דעמאלס זאג איך אז דו מעגסט זיי איינפלאנצן צוזאמען, אבער צוויי פארשידענע זאכן, ווי למשל חזרת מיט עולשין אוואדי קען איך נישט טון. וכי תימא ווילסטו מיר זאגן אז וואס? כולהו בהדדי קתני להו, אז דא מיינט ער צו זאגן נישט אז איך וויל מיר מפריד זיין, נאר וויל מען זאגן די גאנצע ליסט די אלע זאכן אז אלעס מעג איך איינפלאנצן צוזאמען, זאגט ער דאס קען נישט זיין, והא אמר רב, רב אליינס וואס ער האט דאך געזאגט ביי אונז יעצט אז מען קען נוצן אלע גרינצייג זיי איינפלאנצן צוזאמען, זאגט רב אויף דעם, זוגות זוגות קתני, אז פארקערט ווען ס'שטייט דא אז מען מוז עס איינפלאנצן חזרת וחזרת גלין, אדער עולשין ועולשי שדה, מיינט עס דווקא יעדער פאר זיך אליינס, אבער גיין מישן צוזאמען טאר איך נישט. און ממילא פרעגט די גמרא, ווי אזוי קענסטו מיר זאגן בשם רב אז אלע גרינצייג וואס איך קען זיי נוצן כדי יוצא זיין די מצוה פון אכילת מרור מעג איך זיי נוצן און איך קען זיי איינפלאנצן צוזאמען, ווען דא שטייט קלאר דער פירוט צוזאמען, א זאך וואס איז ממש די זעלבע זאך נאר עס האט אביסל אנדערע נאמען, די צוויי מעג איך איינפלאנצן צוזאמען, אבער פארשידענע זאכן אוודאי טאר איך נישט איינפלאנצן צוזאמען. איז זאגט די גמרא מאי נזרעין דאמר רב, דו מוזט פארשטיין, וואס רב האט געזאגט אז מען מעג זיי איינפלאנצן צוזאמען, מיינט דאס נזרעין כהלכתן, מיינט נישט צו זאגן אוודאי פשוט די גאנצע ליסט וואס אונז האבן דא אויף ל"ט, אז אלעס מעג איך נעמען און גיין איינפלאנצן צוזאמען, אוודאי נישט, אזוי ווי ס'שטייט דא קלאר, וואס איך מעג איינפלאנצן צוזאמען איז נאר צוויי זאכן וואס זענען ענליך, זיי האבן די זעלבע נאמען, נאר ס'האט אפשר אביסל א צוגעלייגטע נאמען דאס מעג איך טאקע איינפלאנצן צוזאמען, אבער צוויי סארטן אוודאי איז ער מסכים מען טאר נישט איינפלאנצן צוזאמען נאר וואס ער וויל זאגן נזרעין כהלכתן אז טאמער דו לאזט גענוג פלאץ צווישן זיי דעמאלטס מעג איך זיי יא איינפלאנצן אויף דעם פרעגט די גמרא וואס דו ווילסט מיר זאגן אז רב קען פשוט זאגן כהלכתן אז דו דארפסט לאזן גענוג פלאץ צווישן איינעם מיטן צווייטן דעמאלטס מעג איך זיי איינפלאנצן צוזאמען זאגט ער תנינא דאס האבן מיר שוין געלערנט אין א משנה די משנה זאגט אונז, ערוגה שהיא ששה על ששה טפחים, אויב האב איך א ערוגה א בייט וואס איז זעקס אויף זעקס טפחים, זורעין בתוכה חמשה זרעונים, קען איך איינפלאנצן אין אים פינף פארשידענע זאכן, ארבעה על ארבעה רוחות הערוגה, פיר אויף אלע פיר זייטן פון די ערוגה, אדער תוס' לערנט איין זאך אויף יעדע עק, ואחת באמצע, און איינס ממש אינמיטן. און ממילא דארפסט דו רב מיר קומען זאגן א זאך אז דו מעגסט איינפלאנצן זאכן צוזאמען טאמער דו מאכסט עס כהלכה דאס הייסט דו לאזט אויס גענוג פלאץ אינצווישן ווען דא האב איך א קלארע משנה וואס די משנה זאגט מיר שוין פונקטליך וואס דו האסט צו מאכן. אויף דעם זאגט די גמרא יא מהו דתימא כ'וואלט געמיינט אז הני מילי בזרעין ווען איז געזאגט געווארן די משנה אז דו קענסט איינפלאנצן פינף זאכן אין איין זעקס טפחים דאס איז דווקא בזרעין ביי א זאך וואס איז זרע אבל בירקות לא, אבער אפשר ביי ירקות, וואס ירקות לכאורה איז מער חמור'דיג, וואלט איך געקענט מיינען אז איך דארף האבן מער פלאץ, דווקא ביי זרעים, דארטן מעג איך טון אזא זאך, אבער ירקות, אפשר דארפסטו לאזן מער, און ממילא קען איך עס נישט לערנען פון די משנה, קא משמע לן קומט רב מיר צו זאגן ניין, זאלסטו וויסן אז דו מוזט האבן דעם זעלבן פלאץ וואס דו דארפסט האבן ביי זרעים, און דאס איז די זעלבע פלאץ וואס דו דארפסט האבן ביי ירקות. פרעגט די גמרא, למימרא, דאס הייסט דו ווילסט זאגן, דירקות אלימא מזרעים? דו ווילסט צו מיר זאגן אז בעצם ירקות איז מער חמור'דיג ווי זרעים, און ממילא מוז רב מיר קומען מחדש זיין און זאגן זאלסטו וויסן, אזוי ווי זרעים דארפסטו לאזן גענוג פלאץ, ווייל לגבי דא, ירקות, ווייסט וואס, קענסט אויך מאכן אזוי ווי זרעים. דאס הייסט בעצם, ס'איז א גרעסערע חידוש ירקות, ירקות וואלסטו ווייניגער גוט פארשטאנען. אויף דעם זאגט ער ס'קען דאך נישט זיין ס'איז פארקערט והתנן אונז האבן געלערנט כל מיני זרעים אין זורעים בערוגה אחת טאמער דו האסט אסאך פארשידענע זרעים דעמאלטס קען איך זיי נישט איינפלאנצן אין איין ערוגה אבער כל מיני ירקות זורעים בערוגה אחת אבער אויב האסט אסאך מיני ירקות קען איך זיי יא איינפלאנצן און ממילא זאגט אים די משנה וואס זאגט דא אויב האב איך א ערוגה שישה על שישה מעג איך איינפלאנצן דארטן מוז זיין אז מען רעדט פון ירקות, און ממילא אז מען רעדט שוין פון ירקות, ווייל זרעים איז דאך דאס נישט די הלכה, אויב אזוי וואס קען רב דא מיר מחדש זיין? וויל מיר רב פשוט זאגן א זאך וואס שטייט שוין קלאר אין די משנה? זאגט די גמרא זאגט ניין. מהו דתימא איך וואלט געקענט מיינען, הני מרור מין זרעים נינהו, וואלטסטו אפשר געמיינט צו זאגן, זאלסטו וויסן, אין הכי נמי איך ווייס אז ירקות מעג איך איינפלאנצן, און אז דו האסט זעקס טפחים אויף זעקס טפחים מעגסטו לייגן פון אלע פיר זייטן און אינמיטן. איי, וואס דארפסטו מיר רב קומען מחדש זיין? זאלסטו וויסן אז רב קען מחדש זיין אז דאס איז אלעס אין מיני ירקות, אז די אלע גרינצייג וואס איך קען נוצן פאר מרור, דאס הייסט א מיני ירק, און ממילא פאלט עס אויך אריין אין די הלכה, און זאלסטו וויסן עס איז נישט קיין מיני זרעים. קא משמע לן, אויף דאס איז די חידוש, ווייל איך וואלט אפשר געמיינט, אפשר די אלע גרינצייג איז מיני זרעים, אויב אזוי מעג איך נישט איינפלאנצן פון אלע זייטן און פון מיטן, קא משמע לן קומט רב מיר צו זאגן, און ממילא וויל די גמרא זאגן, אפשר די חידוש וואס רב איז, איז רב קומט דיר נאר צו זאגן, דו ווייסט שוין טאקע ביי ירקות מעג איך טון אזא זאך, נאר כ'וויל דיר נאר מחדש זיין זאלסטו וויסן אז דאס איז מיני ירק, יעדע זאך וואס איך מעג נוצן פאר מרור דאס איז א מיני ירק. פרעגט די גמרא, מהו דתימא הני מרור מין זרעים נינהו, עס פרעגט די גמרא, זרעים סלקא דעתך? פרעגט די גמרא, האסטו טאקע אזא הוה אמינא? וואלסטו טאקע געמיינט אז מרור דאס איז א סארט זרעים? איז דאס דען נישט פשוט אז וואס אז די אלע זאכן וואס מ'קען נוצן פאר מרור איז א סארט פון א ירק און דאס איז נישט קיין זרעים? והתנן, אונז האבן דאס קלאר געלערנט, ירקות, אונז האבן געלערנט אין אונזער משנה, וויאזוי הייבט זיך אן די משנה אויפן פריערדיגן דף, הייבט זיך אן ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו, איז דארפסטו מיר רב קומען זאגן אז די אלע גרינצייגן דאס זענען ירקות? ס'איז קלאר די משנה. און נאך מער, ותני בר קפרא ירקות, ווען בר קפרא האט געזאגט זיין הלכה, האט ער אויך געזאגט, האט גערופן די ירקות וואס מ'קען נוצן פאר די מרור, האט עס גערופן ירקות. ותני דבי שמואל ירקות, שמואל האט עס אויך אנגערופן ירקות. און ממילא אז דו רב קומסט מיר נאר זאגן אז זאלסטו וויסן די אלע זאכן וואס איך קען נוצן פאר מרור, דאס ווערט אנגערופן ירק, אויף דעם דארף איך נישט האבן רב. ממילא זאגט די גמרא, חזרת איצטריך ליה, דו ביסט גערעכט, איך צי צוריק, זאלסטו וויסן אין הכי נמי אלעס איז פשוט, טאקע די אלע זאכן וואס איך קען נוצן פאר מרור, דאס זענען אלע זאכן מיני ירק. און טאקע דאס שטייט שוין אין די משנה אז ערוגה שהיא ששה על ששה טפחים זורעים בתוכה חמשה זרעונין, חמשה זרעונין מיינט נישט פיר סארטן מיני זרעים, נאר מיינט פיר סארטן פון זאכן וואס זענען ירקות, זאכן וואס מען פלאנצט איין, קענסט לייגן פיר מאל פון אלע זייטן און איינס אינמיטן. און דאס איז בעצם פשוט אז די אלע זאכן וואס מ'קען נוצן פאר מרור דאס איז א חלק פון די משנה ווייל דאס זענען אלעס ירקות. נאר וואס חזרת איצטריך ליה, דער ווארט חזרת, אז חזרת דאס מעג איך אויך טון אזוי, דאס איז דער חידוש פון רב. ווייל סלקא דעתך אמינא איך וואלט קען מיינען הואיל וסופה להקשות און ממילא וויבאלד די חזרת ווערט שפעטער ווערט עס הארט, אויב אזוי ניתיב לה רווחא טפי דארף עס האבן מער פלאץ, פארוואס וואלט איך געמיינט אזוי? ווייל לאו אמר רב יוסי אמר רב בר חנינא, קלח של כרוב שהוקשה מרחיבין לו בית רובע, אז וואס איך זעה ביי כרוב, דארטן האט מען געדארפט צולייגן מער פלאץ, וויבאלד ס'איז א זאך וואס ווערט הארט, אויב אזוי האט מען געדארפט לאזן מער פלאץ צווישן איין פלאץ און צווייטן ס'זאל נישט יונק זיין איינס פון צווייטן, אלמא זעה איך דאך כיוון דסופו להקשות, יהבינן לה רווחא טפי. אויב אזוי וויבאלד ס'איז א זאך וואס קען ווערן הארט אדער א זאך וואס ווערט הארט גיי איך מוזן לאזן אים מער פלאץ, אויב אזוי וואלט איך קען מיינען אז אין הכי נמי אלע ירקות וואס איך נוץ פאר מרור, די זאכן מעג איך טאקע איינפלאנצן אין איין ערוגה וואס איז זעקס אויף זעקס מעג איך טאקע איינפלאנצן פינף, פארוואס? ווייל דאס איז נארמאלע הלכה פון ירק, אבער חזרת וואלט איך געמיינט וויבאלד דאס איז א זאך וואס גייט שפעטער ווערן הארט, אויב אזוי האט עס די זעלבע הלכה ווי כרוב, און אזוי ווי ביי כרוב דארף איך לאזן מער פלאץ, אויב אזוי וואלט אפשר געווען א צד צו זאגן ביי חזרת דארף איך אויך לאזן מער פלאץ, אויב אזוי זאגט די גמרא, הכא נמי וואלט איך געמיינט ניתיב לה רווחא טפי אז איך מוז אים לאזן מער פלאץ, קא משמע לן, אויף דעם זאגט מיר רב ניין, ווילאנג יעצט דו פלאנצט איין דיין חזרת, ווילאנג יעצט איז נאך א ווייכע זאך, ס'איז א פרישע חזרת, אויב אזוי קען איך עס אריינלייגן דארטן צווישן צווישן אלע זרעים, אפילו ס'איז נאר זעקס אויף זעקס, און אפילו ס'וועט שפעטער ווערן הארט, זאלסטו וויסן יעצט, ווילאנג למעשה איז עס ווייך, יעצט קענסטו גיין און קענסט אריינפלאנצן פינף דארטן, און דאס איז די גאנצע חידוש וואס רב האט געוואלט זאגן, וואס הייסט, דאס ווייסן אונז קלאר ווייטער אז אלע מיני ירקות מעג איך איינפלאנצן נאנט איינס צום צווייטן, ווילאנג איך האב א דיסטענס פון דריי טפחים קען איך זיי גיין איינפלאנצן, נאר וואס, כ'וואלט געמיינט אפשר חזרת איז אנדערשט, טאקע די אלע אנדערע וואס איך קען נוצן פאר מרור דאס איז פשוט, אבער חזרת איז דאך א זאך וואס גייט ווערן הארט, אויב אזוי אפשר דא די הלכה אנדערשט, קא משמע לן ניין, אז דו מעגסט זיי איינפלאנצן צוזאמען און דאס איז די חידוש פון רב. איז די גמרא גייט ווייטער יעצט מיט די משנה געשטאנען די משנה יוצא בהן בין בלחין בין יבשין קען מען יוצא זיין מיט דעם סיי טאמער ס'איז פריש און סיי טאמער ס'איז יבש ס'איז שוין אויסגעטריקענט זאגט די גמרא אמר רב חיסדא זאגט רב חיסדא לא שנו אלא בקלח ווען איז דאס געזאגט געווארן דאס איז נאר אויפן סטאק דאס הייסט נאר אויפן אונטענער חלק פונעם בלאט די הארטערע חלק אבל בעלין אבער ביים בלעטל דארט זאג איך נישט מען קען עס נוצן פריש נישט פריש יבש מעג איך עס נוצן ניין בעלים ביי די בלעטל ביי די עקשל פרוכט אליינס פון די אויבן די גרינע חלק אויב בלחין אין אויב ס'איז ווייך ס'איז ס'איז פריש דעמאלס מעגסט עס נוצן יבשין לא אבער אויב איז שוין אויסגעטריקנט דעמאלס מעגסט עס מער נישט נוצן דאס הייסט ביי די אונטשטע חלק דארטן גייט מען נישט אן ס'איז יא פריש ס'איז נישט פריש און אויסגעטריקנט דאס גייט מען נישט אן אבער ביי די עצם ירק אליינס ביי די אויבן ביי די גרינע בלאט דאס מוז זיין פריש.

בין לחים, בין יבשים, סיי צו ס'איז פריש און סיי ס'איז אויסגעטריקנט, שפעטער גייט ער ווייטער ולא כבושים, ולא שלוקים, ולא מבושלים, שפעטער גייט ער ווייטער מצטרפין לכזית, שפעטער לייגט מען אריין א נייע ווארט, ויוצאים בקלח שלהם, מ'קען יוצא זיין מיט די קלח שלהם, מיט דעם סטאק פון דעם. דאס הייסט, לכאורה די אנהייב פון די משנה האט מען גערעדט פון דעם עקשל עלין אליינס, אויף דעם זאגט די משנה זאלסטו וויסן יוצאים בהם בין לחים בין יבשים, שפעטער לייגט די משנה נאר צו, זאלסטו וויסן די אונטערע חלק קענסטו אויך ניצן מיט דעם קען איך אויך יוצא זיין, און ממילא פרעגט די גמרא, וואס זאגסטו מיר דא רב חיסדא? אז די בלאט מוז זיין פריש, לכאורה פון די משנה איז משמע, בין לחין, בין יבשין גייט אויפן בלאט, דאס הייסט אויפן בלאט אליינס קען עס זיין נישט קיין חילוק צו עס איז יא פריש צו נישט פריש מעג איך עס נוצן. זאגט די גמרא, ניין, פרושי קא מפרש, די משנה איז פשוט מפרש וואס מען האט פריער געזאגט, אז כי קתני בין לחין בין יבשים, אקלח. ווען די משנה זאגט מיר אין אנהייב מען קען ניצן יבשים אדער מען קען ניצן אויכעט אויסגעטריקנט, דאס איז דווקא אויפן אונטערן חלק, אויפן סטאק. דווקא אויף דעם איז געזאגט געווארן די הלכה מען קען עס ניצן ווי אזוי מען וויל, צו ס'איז אויסגעטריקנט צו נישט, ס'איז קיינמאל נישט אינגאנצן אויסגעטריקנט ס'איז אייביג נאך דא עפעס. אבער א בלעטל וואס איז אינגאנצן אויסגעטריקנט, טענה'ט רב חסדא, ס'איז אזוי ווי עפר, ס'איז אזוי ווי גארנישט, א בלאט האט נישט קיין טעם אין זיך, און ממילא אויב אזוי קען איך עס נישט ניצן פאר א מצות מרור. פרעגט די גמרא מיתיבי איך וועל דיר פרעגן א קשיא יוצאים בהן ובקלח שלהן מ'קען יוצא זיין מיטן בלאט אליינס אדער מיטן סטאק בין לחים בין יבשים סיי צו ס'איז לח ס'איז פריש אדער יבשין שוין אויסגעטריקנט דברי רבי מאיר אזוי זאגט רבי מאיר רבי מאיר זאגט צו דו ניצט די בלאט צו דו ניצט די אונטערן חלק גייט מיר נישט אן קענסט עס ניצן בין לחים בין יבשים וחכמים אומרים, חכמים זאגן ניין, לחין יוצאין בהם, אויב ס'איז פריש קען איך יוצא זיין דערמיט, יבשין אין יוצאין בהם, ער זאגט פשוט, א פרישע זאך דאס מעג איך נוצן, טאמער ס'איז נישט קיין פרישע זאך, אויב אזוי קענסטו עס נישט נוצן. און ממילא פרעגט די גמרא, זעסטו דאך, דא וואס אונזער משנה איז, לכאורה מוז עס גיין ווי ר' מאיר. ווייל ר' מאיר די איינציגסטע וואס ער זאגט אז איך מעג נוצן אזא זאך ווי יבשין, ווייל לפי חכמים, זיי האלטן נאך אז יבשין קומט בכלל נישט אריין אין באטראכט, אבער אין די משנה נעמט דאך יא אין באטראכט למעשה יבשין, און זעה איך אז ר' מאיר זאגט אז איך קען נוצן סיי פאר די בלאט סיי פאר די אונטערשטע חלק קען איך נוצן סיי אויסגעטריקענט און סיי פריש, דאס הייסט ר' מאיר זאגט מיר קלאר אז אפילו די בלאט מעג זיין א אויסגעטריקענטע זאך, און ממילא פרעגט די גמרא, וויאזוי זאגסטו מיר רב חסדא אז ס'מוז זיין די בלאט, ווען דו נוצט א בלאט מוז עס זיין פריש, ווען דא זעה איך קלאר אז ר' מאיר זאגט בין לחין ובין יבשין, און ער באציט זיך סיי אויפן בלאט און סיי אויפן אונטערן חלק, אויב אזוי לכאורה שטימט עס דאך נישט מיט ר' מאיר, איז די גמרא ענדיגט צו די ברייתא דארטן. די ברייתא זאגט ושווין, ביידע האלטן גלייך, סיי ר' מאיר סיי חכמים האלטן שיוצאים בהן כמושין, אויב ס'איז עה, טאמער ס'איז אביסל האלב פארוואלקנט, ס'איז נישט אינגאנצן צעגאנגען, ס'איז נישט אינגאנצן אויסגעטריקנט, נאר ס'איז אביסל אויפן וועג אהין דארטן, דעמאלטס קען מען יא נאך יוצא זיין דערמיט, אבל לא כבושין, אבער נישט טאמער ס'איז פשוט איינגעווייקט, ולא שלוקין, ולא מבושלין, און נישט טאמער ס'איז שטארק געקאכט, אביסל ווייניגער געקאכט, דאס אלע זאכן וואס איך טאר עס נישט נוצן. כללו של דבר ענדיגט די ברייתא צו כל שיש בו טעם מרור, אויב ס'איז דא אין דעם א טעם מרור יוצאים בו, וכל שאין בו טעם מרור אין יוצאים בו. ממילא פרעגט די גמרא, זעהסטו דאך פון דא, וואס איז געווען שיטת רבי מאיר, לכאורה זאגט רבי מאיר, מ'קען יוצא זיין סיי אויפן בלאט, און סיי אויפן אונטערן חלק, ביידעס קען איך יוצא זיין, נישט קיין חילוק אז ס'איז מיסט אפילו ס'איז נישט פריש אפילו ס'איז אינגאנצן אויסגעטריקנט. און ממילא פרעגט ער וואס זאגסטו רב חסדא דא אז מ'קען נישט יוצא זיין ווען ס'איז אויסגעטריקנט א זאך, דווקא אונטן מעג עס זיין אויסגעטריקנט אבער די בלאט טאר נישט זיין, דא זע איך דאך קלאר ר' מאיר זאגט אז יא זאגט ער ניין. תרגומא אקלח, זאגט ער דארפסט איינטייטשן, ווען דו האסט מדייק געווען אין שיטת ר' מאיר, זאגט ער ניין, ר' מאיר זאגט נאר וואו דו מעגסט נוצן אויסגעטריקענע זאך רעדט ער דווקא פון די קלח, פון די אונטערשטע חלק, פון די סטאלק, דאס האלט ר' מאיר אז וואס מען מעג עס נוצן, אבער מה שאין כן ביי די בלאט אליינס, אוודאי זאגט ער עס נישט, און ממילא דארף מען פשוט דו האסט געוואלט מדייק זיין אז אז ר' מאיר רעדט פון ביידע זאכן זאגט ער ניין, אביסל א דוחק און ער שטופט אריין זאגן ניין, ר' מאיר רעדט נאר פון די אונטערשטע חלק, ווייל די אונטערשטע חלק איז ער מסכים דו קענסט נוצן וואס דו ווילסט, קענסט נוצן אפילו א אויסגעטריקענטע זאך, אז דו נוצט די בלאט, דא מוז שוין זיין כאטשיג, אוודאי די בעסטע זאך וואלט געווען א פרישע זאך, אז דו האסט נישט, כאטשיג נוץ א כמושין אביסל האלבוועגס, אבער אינגאנצן דאס קען איך זיכער נישט נוצן. גמרא ווייטער יעצט זאגט די גמרא בעי רמי בר חמא פרעגט רמי בר חמא מהו שיצא אדם ידי חובתו במרור של מעשר שני בירושלים וואס וועט זיין די הלכה א איד האט מרור ער שטייט אין ירושלים ס'איז טאקע מעשר שני און טראכט ער זיך פארוואס זאל איך קויפן נייע ירקות לאמיך נוצן וואס איך האב דא דאס וואס איך האב דא דאס גייט זיין מיין מרור פאר דעם פסח איי ס'איז מעשר שני פיין, דאס וויל איך נוצן. די שאלה איז יעצט, מעג איך טון אזא זאך, צו מעג איך דאס נישט טון? איז לאמיר זיך דערמאנען אז מ'האט געהאט בעצם די זעלבע שאלה לגבי מצות. מ'האט געהאט א שאלה לגבי מצות, מעג איך גיין נוצן מצות פון מעשר שני אדער נישט? האט די גמרא געזאגט ס'איז א מחלוקת צווישן רבי עקיבא מיט רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי הגלילי האט געזאגט ניין, מ'קען נישט טון אזא זאך, מ'טאר נישט קויפן מצות פון מעות מעשר שני. ווי די גמרא האט מסביר געווען פארוואס נישט, וויבאלד די תורה רופט אן די מצות לחם עוני, עוני האט רבי יוסי הגלילי געטייטשט מלשון אנינות, און ממילא וויבאלד איך קען עס נישט עסן בשעת וואס איך בין א אונן, ווי די תורה זאגט מיר לא אכלתי ממנו באוננות, און ממילא וויבאלד לא אכלתי ממנו באוני אויב אזוי קומט אויס, דו האסט דא מעשר שני, דו האסט געמאכט דיינע מצות אבער דו קענסט זיי נישט עסן, בשעת ווען דו דארפסט עס יא קענען עסן, ווייל די תורה רופט אן די מצות לחם עוני, אז אפילו בשעת מצב פון אנינות דארפסטו עס קענען עסן, און ממילא זאגט רבי יוסי הגלילי קענסט נישט גיין מאכן מצות פון מעות מעשר שני, מה שאין כן רבי עקיבא האט געזאגט ניין, נישט קיין שום פראבלעם, עוני מיינט נישט מלשון אנינות, עוני מיינט מלשון עני, פון עניות, דאס הייסט די תורה זאגט מיר ווען דו מאכסט מצות מאכסט נישט קיין מצה עשירה, נאר מאך עס נאר מיט וואסער, און לייג נישט צו קיין צווייטע זאך, אבער א מצב פון אנינות צו דו קענסט עס יא עסן צו קענסט עס נישט עסן, דאס רעדט די תורה נישט, און די פאקט אז דו קענסט עס נישט עסן בשעת ווען דו ביסט אין א מצב פון אנינות, דאס שטערט מיר נישט. איי האסט א פראבלעם? למעשה שטייסטו דא מיט מצות וואס איך מעג נאר עסן אין ירושלים, איך קען עס נישט ארויסנעמען צו בכל מושבותיכם, און די תורה זאגט מיר בעצם לגבי מצות מוז איך עס קענען עסן וואו איך בין, אויף דעם האט ער געזאגט, איך האב אן עצה אויף דעם, זאגט רבי עקיבא, איך האב א עצה הואיל, אויב וועט עס ווערן טמא, אויב אזוי קומט דאך אויס איך האב א מצב פון די מעות מעשר שני, די פירות מעשר שני, די תבואה מעשר שני, קען איך יעצט נעמען און ארויסנעמען פון ירושלים, אויב אזוי הואיל וויבאלד איך האב א עצה דערפאר, זאגט רבי עקיבא, קענסטו גיין נוצן, חיטים, קעסט וואס איז מעשר שני גיי מאכן דיין מצה דערפון, ווייל למעשה איז דא א וועג ווי דו קענסט עס ארויסנעמען פון די שליים. ממילא די גמרא פרעגט יעצט דא בעצם די זעלבע שאלה, וואס איז לגבי מרור, קען איך יעצט נוצן די מרור וואס איך האב און גיין מאכן מיין מרור דערמיט, קען איך יוצא זיין די מצוה דערמיט צו נישט? זאגט די גמרא אזוי, אליבא דרבי עקיבא לא תיבעי לך, אליבא דרבי עקיבא, וואס לגבי מצות האט ער דאך געזאגט קענסטו גיין נוצן מעות מעשר שני, קענסט נוצן מעשר שני צו גיין מאכן דיין מצות, אויב אזוי זאג איך דיר השתא במצה דאורייתא נפיק מה דאך מצות וואס די וואס די מעשר שני דערפון איז א דאורייתא'דיגע מעשר שני ווייל פון תבואה דארף מען דאך געבן דאורייתא תרומות מעשרות אויב אזוי נאך אלץ זאגט ער אז לגבי דעם פראבלעם פון אנינות איז עס בכלל נישט קיין פראבלעם ווייל ס'איז נישטא קיין חיוב אז מצות זאל איך מוזן קענען עסן איי האסטו א פראבלעם אז איך קען עס נישט ארויסנעמען, דעם קען ער זיך אויך אן עצה געבן. איז ממילא זאג איך מה דאך לגבי דאורייתא'דיגע מעשר שני זאגסטו, לגבי די טומאה קען ער זיך אן עצה געבן ווייל הואיל, ווייל אויב וועט'ס ווערן טמא קען איך עס ארויסנעמען, אויב אזוי במרור דרבנן מיבעיא, במרור וואס די גאנצע תרומות מעשרות איז דאך נאר א דרבנן'דיגע זאך, אויב אזוי די גאנצע מעשר שני איז דא נאר דרבנן, אויב אזוי אוודאי קענסטו גיין און האב איך א וועג וואס איך קען עס ארויסנעמען פון ירושלים, און ממילא נישט קיין שום פראבלעם. און לגבי אנינות נישטא קיין שום פראבלעם, אויב אזוי ווייטער וויבאלד ס'איז נאר א דרבנן קען זיך אן עצה געבן דערמיט. כי תיבעי לך, ווען איז אבער די שאלה אליבא דרבי יוסי הגלילי, לפי רבי יוסי הגלילי מאי במצה דאורייתא הוא דלא נפיק, זאג איך דווקא אז רבי יוסי הגלילי האלט אז דווקא ביי מצה וואס איז א דאורייתא, אז דווקא דארטן זאגט ער, וויבאלד די גאנצע מעשר איז דאך דאורייתא, און די תורה זאגט מיר דאך לחם עוני, דו מוזט עס קענען עסן בשעת אנינות, און ממילא דאס גייסט נישט קענען עסן בשעת אנינות, פארוואס? ווייל למעשה איך האב נישט קיין שום וועג וואס איך מעג עס עסן בשעת אנינות, אויב אזוי טאקע ביי מצה, וואס טאקע א דאורייתא'דיגע מעשר שני, זאגט ער, איך האב א פראבלעם, איך קען עס נישט עסן, און בעצם האב איך א פראבלעם אויך וואס איך קען עס נישט ארויסנעמען פון ירושלים, אבער פאר אזוי ווייט טראכט איך גארנישט, וויבאלד די מינוט וואס איך קען עס נישט עסן בשעת אנינות, אויב אזוי איז דא די פראבלעם. און ממילא אויב אזוי זאגט טאקע רבי יוסי הגלילי זאלסטו וויסן דארטן לגבי מצות מעגסטו טאקע זיי נישט נעמ עסן און מעגסט נישט נוצן מעשר שני אבל מרור דרבנן נפיק אבער אפשר דא וויבאלד די גאנצע מרור דאך נאר דרבנן'דיגע מעשר שני אויב אזוי קען זיין אז וואס זאגט ער האסטו א פראבלעם? דו האסט א פראבלעם אז איך קען עס נישט עסן באוני? זאגט ער, ווייסט וואס, דא איז נישט קיין פראבלעם, די תורה זאגט מיר נישט דא לגבי מעשר שני אז דו מוזט עס קענען עסן ביי מרור, דו מוזט עס קענען עסן באוני. איי האסט א פראבלעם איך קען עס נישט ארויסנעמען פון ירושלים? זאלסט וויסן ס'נאר דרבנן, ביי א דרבנן קען איך מיקל זיין. או דילמא, זאג איך ניין, כל דתקינו רבנן כעין דאורייתא תקון, יעדעס מאל ווען די תורה האט געמאכט א תקנה, ווען די רבנן האבן געמאכט א גזירה, האבן זיי עס געשטעלט אויף א דאורייתא'דיגע תקנה, און ממילא אזוי ווי ביי מצות האלטן זיי אז מצות קען איך נישט ארויסנעמען, אויב אזוי בלייב איך שטעקן דערמיט, איך האב א פראבלעם פון אנינות ממילא בלייב איך שטעקן דערמיט, אויב אזוי האלט די זעלבע הלכות פאסט אויך אויף מרור. אמר רבא זאגט רבא, יא, מסתברא מצה ומרור, די תורה לייגט צו על מצות ומרורים, די תורה גלייכט צו מצה און מרור, און ממילא קומט אויס אז זיי האבן די זעלבע דינים, אזוי ווי ביי מצה פארשטייסטו אז רבי יוסי הגלילי וועט האלטן אז איך קען עס נישט עסן, אויב אזוי, די זעלבע זאך לגבי מרור, אז דו מאכסט עס פון מעשר שני, קענסטו עס נישט עסן.